בעזרת השם יתברך, מסכת יומא דף ד, מ'הייבן אן דף ד עמוד א' אויבן, אמר ליה רבי יוחנן לריש לקיש, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען א מחלוקת פון רבי יוחנן ריש לקיש, פון וואו מ'לערנט ארויס אז מ'דארף מפריש זיין דעם כהן גדול זיבן טאג פאר יום כיפור, רבי יוחנן האט עס ארויסגעלערנט פון די מלואים, און ריש לקיש האט עס ארויסגעלערנט פון בארג סיני אויף מתן תורה, זאגט אונזער גמרא, זאגט רבי יוחנן אמר ליה רבי יוחנן לריש לקיש פרעגט רבי יוחנן פון ריש לקיש אזוי, בשלמא לדידי דילפינא ממלואים, גאנץ גוט לויט מיין שיטה מ'לערנט עס ארויס פון מלואים, היינו דתניא, פארשטייט מען דאס וואס שטייט אין א ברייתא אז די ברייתא זאגט זה וזה מזין עליו כל שבעה מכל חטאות שהיו שם אז די ברייתא זאגט אז די זיבן טאג וואס מען האט מפריש געווען סיי די כהן גדול יום כיפור און סיי די כהן השורף את הפרה איז יעדן טאג פון די זיבן טאג האט מען אים אנגעשפריצט מיט כל חטאות שהיו שם, רש"י ברענגט צוויי פשטים, אדער פשט פון אלע אפר פרה אדומה'ס וואס איז געווען, ווייל יעדע פרה אדומה וואס מען האט געמאכט האט מען אוועקגעלייגט פון די אש, און מ'האט זיי אלע אויסגעמישט צוזאמען, ממילא פון דעם האט מען געשפריצט, א צווייטע פשט זאגט רש"י, אז דאס רעדט מען פון די פרה שעשה משה, ס'איז נאך געווען איין פרה אדומה וואס משה רבינו האט געמאכט און די אש איז קיינמאל נישט אויסגעגאנגען, על כל פנים די ברייתא זאגט מ'האט אנגעשפריצט דעם כהן גדול מיט די אש, פארוואס טאקע די גאנצע זיבן טעג וואס מ'האט מפריש געווען דעם כהן גדול האט מען אים אנגעשפריצט מיט די אש, דהואי נמי הזאה במלואים, ווייל היות מ'לערנט עס ארויס פון די מלואים, ביי די מלואים איז אויך געווען הזאה, שטייט ביי די מלואים אז משה רבינו האט אנגעשפריצט אהרן הכהן, די פסוק זאגט ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח ויז על אהרן, און די פסוק זאגט דארט ווייטער כי שבעת ימים ימלא את ידכם, אז משה רבינו האט אנגעשפריצט אהרן הכהן מיט בלוט און מיט שמן המשחה אלע זיבן טעג, פארשטייט מען אז מען לערנט איינס ארויס פון צווייטן, אלא לדידך, אבער לויט דיר ריש לקיש דילפת מסיני, אז דו לערנסט עס ארויס פון סיני, הזאה בסיני מי הואי, ביים בארג סיני איז דען געווען א הזאה? פון ווי לערנט די ברייתא ארויס דער דין אז די זיבן טאג איז געווען א הזאה? אמר ליה, זאגט ריש לקיש צוריק צו רבי יוחנן איך פארשטיי נישט ולטעמיך מי ניחא? במלואים דם הכא מים וואס טייטש סתם אזוי פון ווי לערנט מען ארויס די דין הזאה פון מלואים ביי מלואים האבן דאך געזעהן האט מען אנגעשפריצט אהרן הכהן מיט בלוט און דו ווילסט ארויס לערנען אז די ברייתא זאגט אז מען דארף אנשפריצן מיט אפר פרה אדומה אפר פרה אדומה איז געווען וואסער קען מען סתם אזוי נישט ארויס לערנען די דין פון מלואים זאגט רבי יוחנן ניין דאס איז נישט קיין קשיא הא לא קשיא דתני רבי חייא ווייל מען האט געלערנט אין א צווייטע ברייתא אז נכנסו מים תחת דם וואס טייטש אוודאי די אכטע טאג די שמיני למלואים דעמאלטס איז נאכנישט געווען קיין פרה אדומה, די ערשטע פרה אדומה האט מען געמאכט ערשט צומארגנס, איז פארדעם דעמאלטס האט מען נאך גענוצט בלוט צו מטהר זיין די כהנים, שפעטער אבער איז שוין געווען אפר פרה אדומה האט מען גענוצט וואסער, מען האט גענוצט די מי חטאת, אלא לדידך, אבער לויט דיר ריש לקיש, הזאה בסיני מי הואי? איז דען געווען סתם עפעס א הזאה בסיני פון ווי לערנט מען ארויס די דין הזאה? אמר ליה, ענטפערט ריש לקיש צו רבי יוחנן מעלה בעלמא, אז טאקע סתם א מעלה, וואס טייטש אוודאי לערנט מען די חלק נישט ארויס פון א פסוק, און דאס וואס מען איז מזה סיי אויפן כהן גדול פאר יום כיפור, און סיי אויף די כהן השורף את הפרה, איז א מעלה וואס חכמים האבן מתקן געווען, און ווייטער אזוי ווי מ'האט געזעהן אז לגבי די כהן השורף את הפרה האט מען סתם אזוי מתקן געווען כל מיני חומרות ביי אים היות מ'האט דאך מיקל געווען אז מ'האט גענוצט א כהן א טבול יום און די זעלבע זאך די כהן גדול וואס גייט אריין לפני ולפנים אין קדשי קדשים איז אוודאי האט מען אויך מתקן געווען כל מיני מעלות און חומרות ביי אים פארדעם שפריצט מען אן אבער דאס לערנט מען טאקע נישט ארויס פון א פסוק ווייל ביי סיני איז טאקע נישט געווען קיין הזאה זאגט יעצט די גמרא תניא כוותיה דרבי יוחנן תניא כוותיה דריש לקיש. ס'דא א ברייתא וואס מ'זעט אין די ברייתא ווי רבי יוחנן, און ס'דא א ברייתא וואס מ'זעט אין די ברייתא ווי ריש לקיש. ברענגט יעצט די גמרא די צוויי ברייתות, תניא כוותיה דרבי יוחנן, די ברייתא זאגט, שטייט אין פסוק, בזאת יבוא אהרן אל הקודש, איז די ווארט בזאת וועט מען באלד זען בזאת איז איבעריג, נו, וואס מיינט בזאת? במה שאמור בענין, וואס טייטש, ס'גייט ארויף אויף עפעס אנדערש וואס שטייט אין די תורה פריערט, מהי, וואס רעדט זיך דאס? בענין דמילואים, ס'טייטש די זעלבע זאך וואס איז געווען ביי די מילואים, איז די זעלבע זאך בזאת יבא אהרן אל הקודש, זאל אהרן אריינגיין אין קדשי קדשים ביי די עבודה פון יום כיפור, ומה אמור בענין דמילואים, וואס שטייט טאקע ביי די מילואים, אהרן פירש שבעה ושימש יום אחד, אזוי ווי ביי די מילואים איז אהרן פורש געווען זיבן טעג און געארבעט די אכטע טאג, ומשה מסר לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה, און די זעלבע זאך משה רבינו די גאנצע זיבן טעג האט אים אויסגעלערנט די אלע עבודות, ואף לדורות נעמט מען ארויס אז אויך לדורות כהן גדול פורש שבעה אז זיבן טאג פאר יום כיפור איז מען מפריש די כהן גדול ומשמש יום אחד און די עבודה איז טאקע איין טאג און די זעלבע זאך די אנדערע ענין אז משה רבינו האט מחנך געווען אהרן לעבודה טוט מען אויך מיטן כהן גדול פאר יום כיפור ושני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה מען נעמט צוויי תלמידי חכמים תלמידים פון משה וואס טייטש תלמידים פון משה זאגט די ברייתא לאפוקי צדוקים לאפוקי צדוקים וואס זיי זענען נישט תלמידים פון משה זיי לערנען אנדערע מיני דרשות אין די תורה וואס צדוקים האבן געהאלטן אז מ'האט נישט מקטיר געווען קטורת אין קדשי קדשים נאר דאס האט מען געטוהן אין היכל אוודאי נישט אזוי, על כל פנים איז אויך מ'נעמט צוויי תלמידי חכמים מוסרין לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה אויסצולערנען די כהן גדול די אלע דינים פון די עבודה, מכאן אמרו פון דא טאקע האט מען ארויסגעלערנט די דין אז שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין, און די זעלבע זאך איז כשם שמפרישין כהן גדול כך מפרישין כהן השורף את הפרה ללשכה שעל פני הבירה צפונה מזרחה, די זעלבע זאך טוט מען אויך לגבי די כהן השורף את הפרה און ווי רשי לייגט דא צו, היות וואס די ברייתא גייט כשיטת ר' יוחנן, ר' יוחנן האט מען אויך נעכטן געזעהן האלט אז טאקע די דין אז מ'איז מפריש א כהן גדול פאר יום כיפור, דאס לערנט מען ארויס אין א פסוק, אבער די דין אז מ'איז מפריש די כהן השורף את הפרה, דאס איז א מעלה בעלמא, און די ברייתא דא אויך זאגט נישט די מקור פון וואו מ'לערנט ארויס אז מ'איז מפריש די כהן השורף את הפרה, נאר טאקע די ברייתא האלט אויך ס'איז א מעלה בעלמא, על כל פנים זאגט די ברייתא ווייטער, ואחד זה ואחד זה, און די ביידע, מזין עליו כל שבעה מכל חטאות שהיו שם, האט מען אנגעשפריצט מיט די מי חטאת, און פארוואס טאקע ווייל מען לערנט עס ארויס אין די מילואים, ואם תאמר גייסטו פרעגן, במילואים דם הכא מים? אז מען קען נישט ארויסנעמען פון די מילואים ווייל די מילואים איז געווען בלוט, און דא רעדט מען פון מי חטאת? אמרת אויף דעם קען מען טאקע זאגן אז נכנסו מים תחת דם אז דעמאלטס איז נישט געווען קיין מי חטאת האט מען גענוצט בלוט אבער נאכדעם איז נכנסו מים תחת דם ואומר פירט די ברייתא אויס אז שטייט אויך אין פסוק די ברייתא ברענגט אויך די לימוד וואס מען האט נעכטן געזען אז אזוי ווי שטייט אין פסוק ביי די מילואים כאשר עשה ביום הזה ציווה ה' לעשות לכפר עליכם און תוס' זאגט מען איז נישט גורס דא לעשות אלו מעשה פרה נאר לעשות לכפר אלו מעשה יום הכיפורים אז מען לערנט ארויס פון די מילואים לעשות לכפר די זעלבע זאך דארף זיין יום כיפור אז מען איז מפריש די כהן גדול פרעגט אבער די גמרא והאי בזאת מיבעי ליה לגופיה בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה, וואס טייטש וויאזוי קען די ברייתא נוצן די בזאת און זאגן אז בזאת יבוא אהרן אל הקודש וואס שטייט יום כיפור איז טאקע צו קומען לאזן הערן א לימוד אז אזוי ווי ביי די מילואים איז געווען א פרישה די זעלבע זאך יום כיפור זאל זיין א פרישה, מען דארף דאך האבן די בזאת צו פארשטיין טאקע וואס די פסוק זאגט אז בזאת יבוא אהרן אל הקודש מיט א פר בן בקר לחטאת און איל לעולה. און וואס איז דאס עפעס א איבעריגע ווארט? אמרי ענטפערט די גמרא יא, ווייל אי לקרבן לחודיה לימא קרא בזה, או באלה, טאמער מען רעדט דא פונעם קרבן אז בזאת יבא אהרן אל הקודש מיט א פר בן בקר און איל לעולה, וואלט געדארפט שטיין בזה יבא אהרן אל הקודש באלה, וואס דאס איז ביידע א לשון זכר, אזוי ווי די פר און די איל איז אויך א זכר, מאי בזאת? בזאת איז דאך א לשון נקבה, פארוואס שטייט אין פסוק בזאת? שמעת מינה תרתי, טאקע צו קומען לאזן הערן ביידע זאכן סיי טאקע אז ער דארף גיין מיטן פר בן בקר לחטאת ואיל לעולה, און סיי אז מען דארף אים מפריש זיין זיבן טאג פאר יום כיפור, ווייל פרישה דאך א לשון נקבה און דאס לערנט מען ארויס פון בזאת. זאגט יעצט די גמרא אבער, מאי ואומר, פון די ברייתא זעהן מיר דאך דא צוויי לימודים, די ערשטע לימוד וואס די ברייתא ברענגט איז בזאת, אז עס שטייט בזאת יום כיפור לערנט מען ארויס אז אזוי ווי ביי די מילואים איז געווען א פרישה, די זעלבע זאך יום כיפור איז דא א פרישה, שפעטער פירט די ברייתא אויס מיט די לימוד וואס מען האט נעכטן געזען, אז כאשר עשה ביום הזה צוה השם לעשות לכפר עליכם, אז פון לעשות לכפר לערנט מען ארויס אויף יום כיפור אז ס'דא דארט א פרישה, איז פשט אז ס'דא צוויי לימודים, ענטפערט די גמרא יא מען דארף האבן ביידע לימודים, ווייל וכי תימא יום הכיפורים קמא הוא דבעי פרישה, כדאשכחן במילואים, אבל ביום הכיפורים דעלמא לא, איך וואלט ווען אפשר געמיינט, אז נאר די ערשטע יום כיפור דארט אין די משכן דארט האט געדארפט זיין א פרישה אזוי ווי ביי די מילואים אבער לדורות נישט אי נמי אדער אפשר וואלט מען געזאגט אנדערש אז כהן גדול קמא הוא דבעי פרישה אבל כהן גדול בעלמא לא אז נאר אהרן הכהן ער האט געדארפט מאכן א פרישה קען זיין נישט נאר די ערשטע יום כיפור די אנדערע יום כיפורס אויך אבער נאר אהרן הכהן אנדערע כהן גדולס נישט תא שמע פארדעם ברענגט די ברייתא די אנדערע לימוד אז כאשר עשה און די פסוק איז דארט ממשיך לעשות לכפר לערנט מען ארויס לדורות איז אויך דא א חיוב מפריש זיין דעם כהן גדול פאר יום כיפור, זאגט אונז די גמרא ווייטער, תניא כוותיה דריש לקיש, ס'איז אויך דא א ברייתא וואס דארט זעט מען ווי ריש לקיש האט געזאגט אז די דין אז מ'איז מפריש די כהן גדול פאר יום כיפור לערנט מען ארויס פון סיני איז אזוי, אונז גיימיר יעצט דא זען א ברייתא, וואס די ברייתא גייט דן זיין אין א פסוק וואס שטייט סוף פרשת משפטים, דאס טייטש די אלע פסוקים שטייט נאך מתן תורה, וואס מתן תורה ווייסט מען שטייט אין פרשת יתרו, אין סוף פרשת משפטים שטייט אזוי, וישכון כבוד ה' על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, אז א וואלקן איז אראפגעקומען אויפן בארג זעקס טאג, און די זיבעטע טאג איז ויקרא אל משה ביום השביעי האט דער רבונו של עולם כביכול גערופן משה, און שטייט ומראה כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל, ויבא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה, אז דעמאלטס איז משה רבינו ארויף אין הימל פערציג טעג און פערציג נעכט, איז אזוי, קודם ווייסט מיר אלע איז געווען מתן תורה, וואס מתן תורה איז געווען צו ו' סיוון צו ז' סיוון מ'וועט באלד זען א מחלוקת, וואס דעמאלטס איז איבערגעגעבן געווארן די עשרת הדיברות פאר כלל ישראל, ס'איז נאך נישט איבערגעגעבן געווארן די רעשט פון די תורה, און ס'איז נאך נישט איבערגעגעבן געווארן די לוחות אליין, נאר די עשרת הדיברות האט כלל ישראל דעמאלטס באקומען, נאכדעם איז משה רבינו ארויף אויפן בארג און ארויף אין הימל פערציג טעג און פערציג נעכט, און ער האט אראפגעברענגט די לוחות דעמאלטס איז געווען די מעשה עגל און די שבירת הלוחות און די רעשט פון די תורה משה רבינו האט געשריבן די צווייטע לוחות און אזוי ווייטער איז גיי מיר זעהן דא אין די ברייתא א מחלוקת צווישן רבי יוסי הגלילי און רבי עקיבא איז איידער מ'וועט עס זעהן אינעווייניג עבר עס אויסשמועסן פון אויסערווייניג אזוי די ברייתא וועט גיין מער געשמירט איז רבי יוסי הגלילי האלט אזוי רבי יוסי הגלילי האלט אז מתן תורה איז געווען ו' סיוון ס'הייסט שוין מחלוקת איז געווען ו' סיוון צו ז' סיוון איז רבי יוסי הגלילי האלט ווי די מאן דאמר ס'איז געווען ו' סיוון, און במילא האלט רבי יוסי הגלילי אז דער גאנצער פסוק גייט ארויף אויף נאך מתן תורה, וואס טייטש, ו' סיוון איז געווען מתן תורה, און א טאג דערנאך, וישכון כבוד ה' על הר סיני, ויכסהו הענן ששת ימים, א טאג דערנאך איז אראפגעקומען א וואלקן, און משה רבינו איז אריין אינעם וואלקן זעקס טאג, און פון דא טאקע לערנט מען ארויס פרישה, פון די פסוקים לערנט מען ארויס פרישה, זעקס טאג איז ער געווען דארט אינעם וואלקן, און די זיבעטע טאג איז ער ארויף אין הימל, שפעטער איז ער געווען אין הימל די פערציג טעג און פערציג נעכט, וואס מ'וועט זען אז ס'איז כולל אין זיך אויך די זעקס טעג וואס ער איז געווען אינעם וואלקן, און נאכדעם איז ער אראפגעקומען מיט די לוחות איז געווען די מעשה העגל אזוי ווי מען האט פריערט אויסגעשמועסט, אזוי לערנט רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא זאגט ניין, רבי עקיבא האלט אז מתן תורה איז געווען ז' סיוון נישט ו' סיוון, און במילא האלט רבי עקיבא אין מוקדם ומאוחר בתורה, די פסוקים וואס שטייט דא גייט נישט ארויף אויף נאך מתן תורה, נאר די פסוקים גייט ארויף אויף פאר מתן תורה, ס'טייטש ער גייט ארויף ממש אויף מעמד הר סיני, און דער פסוק זאגט אונז אז וישכן כבוד השם על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים, נישט פשט נאך מתן תורה איז אראפגעקומען א וואלקן און צוגעדעקט משה אויף זעקס טעג שפעטער איז ער ארויף אין הימל ניין, נאר וואס דען ראש חודש סיוון איז אראפגעקומען א וואלקן אויפן בארג און זעקס טאג איז געווען דארט די וואלקן, די זיבעטע טאג וואס דאס איז די טאג פון מתן תורה ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן דעמאלטס איז געווען די מתן תורה מיט די עשרת הדברות, איי וואס שטייט ויקרא אל משה, די עשרת דיברות איז דאך געגעבן געווארן פאר גאנץ כלל ישראל, איז טאקע מפני כבודו של משה, אבער דאס מיינט די פסוק, און שפעטער איז טאקע משה רבינו ארויף אין הימל, אבער די פסוק האט נישט קיין שייכות צו א מעמד וואס איז געווען נאך מתן תורה מיט עפעס א וואלקן, משה רבינו איז אריין אין די וואלקן א פרישה, רבי עקיבא האלט נישט פון דעם, און דאס וועלן מיר זעען דא אין די ברייתא, זאגט די ברייתא אזוי, משה עלה בענן ונתכסה בענן ונתקדש בענן, כדי לקבל תורה לישראל בקדושה, משה רבינו איז אריין אינעם וואלקן זעקס טעג כדי צו קענען קריגן די לוחות בקדושה, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, דאס איז די שיטה פון רבי יוסי הגלילי, אז וישכן כבוד השם על הר סיני, זה היה מעשה אחר עשרת הדיברות שהיו תחילה לארבעים יום, דברי רבי יוסי הגלילי, אז דער גאנצער פסוק גייט ארויף אויף א ספעציעלע מעמד וואס איז געווען נאך מעמד הר סיני, זעקס טאג איז משה רבינו געווען דארט אינעם וואלקן, שפעטער ארויף אין הימל פערציג טאג און פערציג נעכט אראפצוברענגען די לוחות, רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא קריגט זיך און ער זאגט ניין, וישכון כבוד השם מראש חודש, דאס גייט ארויף אויף ראש חודש סיוון, ס'גייט ארויף אויף די מתן תורה אליין, ויכסהו הענן מיינט נישט אז די וואלקן האט צוגעדעקט משה רבינו פאר זעקס טעג, נאר ויכסהו הענן גייט ארויף להר, אויף די בארג אליין, אז די בארג איז געווען צוגעדעקט מיט א וואלקן, ווייל לויט רבי עקיבא אז די גאנצע פסוק גייט ארויף אויף מתן תורה, קען נישט זיין אז משה רבינו איז געווען אין א וואלקן זעקס טעג ווייל פון ראש חודש סיוון ביז ז' סיוון איז משה רבינו א גאנצע צייט ארויף אויפן בארג אראפ פון בארג אזוי שטייט דארט אין די פסוקים, איז במילא אוודאי מיינט דאס אויפן בארג אליין אז די וואלקן איז געווען אויפן בארג, ויקרא אל משה, זאגט רבי עקיבא אז אונז האמיר געשמועסט ס'איז נישט צו משה רבינו אליין, נאר משה וכל ישראל עומדין, אוודאי גאנץ כלל ישראל איז אויך געווען דארט, און אויך געהערט די עשרת הדברות, ולא בא הכתוב אלא לחלוק כבוד למשה, די פסוק געבט א שפעציעלע כבוד פאר משה, אבער אוודאי גייט עס פאר גאנץ כלל ישראל, און מילא על כל פנים פאר מ'איז דא ממשיך דא אינעם ברייתא, האמיר קודם כל א מקור וואס איז די מקור פון ריש לקיש? ריש לקיש האלט כשיטת ר' יוסי הגלילי אז ביי מתן תורה איז געווען א שפעציעלע זאך אז משה רבינו האט פורש געווען זעקס טעג אינעם ענן, און פון דא לערנט מען ארויס אויכעט אז דער כהן גדול פאר יום כיפור דארף פורש זיין זעקס טאג זיבן טאג האט מען שוין נעכטן געזען פארוואס טאקע מ'האט צוגעלייגט די זיבעטע טאג. ר' נתן אומר, ר' נתן קריגט זיך אויף סיי אויף ר' עקיבא און סיי אויף ר' יוסי הגלילי, ס'טייטש בעצם האלט ער ווי ר' יוסי הגלילי אז דער גאנצער מעמד און דער גאנצער פסוק גייט ארויף אויף נאך מתן תורה, אבער ער האלט אז פון דעסט וועגן קען מען נישט ארויסלערנען, אזוי ווי ריש לקיש האט ארויסגעלערנט, אז פון דא לערנט מען ארויס אז כהנים גדולים דארפן אויך פורש זיין זיבן טאג פאר יום כיפור, ווייל דא האלט רבי נתן ס'געווען א שפעציעלע זאך, לא בא הכתוב אלא למרק אכילה ושתיה שבמעיו לשומו כמלאכי השרת, אז די סיבה פארוואס משה רבינו איז ארויף דארט אויפן בארג פאר די זעקס טעג איז אז דער רבונו של עולם האט געוואלט אויסליידיגן זיין מאגן פון עסן, ער זאל זיין ווי די מלאכי השרת פאר ער קומט ארויף אין הימל, מילא דאס איז א סיבה אבער מען קען נישט פון דא ארויס לערנען אויף כהנים גדולים ס'איז נישט קיין ענין פון פרישה נאר ס'געווען א שפעציעלע זאך דארט ר' מתיא בן חרש אומר זאגט ער אנדערש אז לא בא הכתוב אלא לאיים עליו און ער האלט אויך ווי ר' יוסי הגלילי אז די גאנצע זאך איז געווען נאך מתן תורה אבער די סיבה וואס משה רבינו איז אריין דארט אין וואלקן איז ווייל דער רבונו של עולם האט געוואלט זאל זיין א אימה און א יראה אויף משה רבינו פאר ער גייט ארויף אין הימל נעמען די לוחות כדי שתהא תורה ניתנת באימה ברתת ובזיע זאל זיין מיט א יראה מיט אימה רתת וזיע שנאמר אזוי ווי שטייט טאקע אין פסוק אין תהלים עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה, אז מען דארף לערנען מיט א יראה מיט א רעדה, פרעגט די גמרא גראד מאי גילו ברעדה, גילו דאך א לשון פון שמחה פון גילה, רעדה איז א פחד, אמר רב אדא בר מתנה אמר רב, במקום גילה, וואס טייטש ווען מען לערנט תורה, תורה מאכט דאך א מענטש פרייליך, אזוי ווי שטייט אין פסוק פקודי השם ישרים משמחי לב, איז שם תהא רעדה, דארף מען לערנען די תורה מיט א ציטערניש, על כל פנים, האמער קודם כל א מקור פון ריש לקיש, ריש לקיש לערנט ווי ר' יוסי הגלילי, איז יעצט די גמרא מבאר די ברייתא, די המשך פון די ברייתא במאי קא מיפלגי ר' יוסי הגלילי ור' עקיבא, וואס איז בעצם דא די מחלוקת צווישן ר' יוסי הגלילי און ר' עקיבא אז ר' יוסי הגלילי האלט אז די גאנצע מעשה איז געווען נאך מתן תורה, און ר' עקיבא האלט די גאנצע זאך איז געווען מתן תורה אליין, זאגט די גמרא בפלוגתא דהני תנאי, זיי קריגן זיך דא אין א מחלוקת תנאים, און אזוי ווי אונז האמער ארויסגעשמועסט, צו מתן תורה איז געווען ו' סיוון צו ז' סיוון, דתניא האמער געלערנט אין א ברייתא, בשישה בחודש ניתנה תורה לישראל, אזוי זאגט די תנא קמא, רבי יוסי אומר בשבעה בו, אז ס'איז געגעבן געווארן ז' סיוון, איז מאן דאמר בשישה בשישה ניתנה ובשבעה עלה, מאן דאמר בשבעה בשבעה ניתנה ובשבעה עלה, וואס טייטש די ברייתא צייכנט דא צו ווי רש"י זאגט דא עס איז נישט ממש א חלק פון די ברייתא, נאר די גמרא ברענגט דא אראפ די נקודה דא ווייל מען זאל וויסן שפעטער, שפעטער וועט מען זען א חשבון וועגן שבעה עשר בתמוז דארף מען וויסן אז יעדער איז מודה אז משה רבינו איז ארויף אין הימל די זיבעטע טאג פון סיוון, אפילו לויט די מאן דאמר אז בז' ניתנה תורה איז נאך מתן תורה איז משה רבינו גראד ארויף אין הימל, לויט די מאן דאמר אז בו' ניתנה תורה איז א טאג שפעטער איז משה רבינו ארויף אין הימל, אבער יעדער איז מודה אז עס איז געווען בז' איז משה רבינו ארויף, דכתיב, אזוי שטייט טאקע אין פסוק ויקרא אל משה ביום השביעי, על כל פנים זאגט די גמרא רבי יוסי הגלילי סבר לה כתנא קמא דאמר בשישה בחודש ניתנה תורה, רבי יוסי הגלילי האלט ווי די תנא קמא אז ו' סיוון איז געגעבן געווארן די תורה, און דערפאר זאגט ער טאקע אז די פסוק קען נישט זיין די פסוק גייט ארויף אויף מתן תורה אליין, ווייל אויב אזוי וואס שטייט אין פסוק? טאמער ס'גייט ארויף אויף מתן תורה אליין זאגט אונז די פסוק ויכסהו הענן ששת ימים, ויקרא משה ביום השביעי אז די זיבעטע טאג איז געגעבן געווארן די תורה, און רבי יוסי הגלילי האלט דאך נישט אזוי, און דערפאר זאגט ער הלכך, זה היה מעשה אחר עשרת הדברות, אז די גאנצע פסוק גייט ארויף אויף נאך עשרת הדברות, און די פסוק זאגט וישכון כבוד השם על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים למשה, אז די וואלקן האט צוגעדעקט משה רבינו אליין, ויקרא משה ביום השביעי איז געווען א באזונדערע זאך לקבולי שאר תורה, אז דער באשעפער האט כביכול גערופן משה רבינו זאל ארויפקומען אין הימל נעמען די רעשט פון די תורה און די לוחות. ווייל דאי סלקא דעתך, טאמער דו וועסט וועלן זאגן אזוי ווי רבי עקיבא האט געזאגט, אז וישכון כבוד השם מראש חודש, אז די גאנצע פסוק גייט ארויף אויף מתן תורה, אז די וואלקן איז שוין אראפ ראש חודש, ויכסהו הענן להר, אזוי ווי רבי עקיבא האט געזאגט, ויקרא אל משה ביום השביעי לקבולי עשרת הדיברות, הא קבילו להו מששה. וואס טייטש מען קען נישט זאגן לויט רבי יוסי הגלילי, אז מתן תורה איז געווען ויקרא אלקים ביום השביעי דאס גייט ארויף אויף מתן תורה, ווייל לויט רבי יוסי הגלילי איז דאך מתן תורה געווען ו' סיוון נישט ז' סיוון, און נאך מער, והא אסתלק ענן מששה, ס'טייטש לויט רבי יוסי הגלילי אז דער גאנצער פסוק איז געשען נאך מתן תורה, קען מען טאקע זאגן אז ס'איז אראפ א וואלקן, משה רבינו איז אריין אינעם וואלקן, איז ארויף פערציג טאג, און נאך די פערציג טאג איז די וואלקן אוועק, אבער טאמער דער פסוק רעדט פון מתן תורה אליין, איז אוודאי, מסתבר, אז די וואלקן איז אוועק גראד נאך מתן תורה, און ממילא לויט רבי יוסי הגלילי אז מתן תורה איז געווען ו' סיוון, קען נישט זיין די פסוק גייט ארויף אויף מתן תורה אליין, נאר מען דארף טאקע זאגן אזוי ווי רבי יוסי הגלילי האט געזאגט, אז דער גאנצער פסוק איז א מעמד וואס איז געווען נאך מתן תורה, ורבי עקיבא סבר לה, רבי עקיבא קריגט זיך, און ער האלט כרבי יוסי דאמר בשבעה בחודש ניתנה תורה לישראל אז מתן תורה איז געווען ז' סיוון, און ממילא שטימט דער פסוק א מחיה לויט ר' עקיבא, אז וישכון כבוד השם על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים, דאס איז פון אנפאנג סיוון ביז ו' סיוון, און ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, די זיבעטע טאג וואס טייטש ז' סיוון, איז געגעבן געווארן די תורה. זאגט יעצט אבער די גמרא, בשלמא לר' עקיבא היינו דמשכחת לה, בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, גאנץ גוט לויט ר' עקיבא, שטימט דאס וואס שטייט אין א משנה וואס די משנה זאגט אין תענית, אז שבעה עשר בתמוז איז צובראכן געווארן די לוחות, פארוואס וואס איז די חשבון? ווייל עשרין וארבעה דסיוון, דארף צולייגן ס'טייטש, יעדער איז מודה אזוי ווי מען האט אנגעהויבן די גאנצע סוגיא יעדער איז מודה אז ז' סיוון איז משה רבינו ארויף און ממילא ביז סוף חודש סיוון איז נאך פֿיר און צוואַנציק טאג געבליבן ושיתסר דתמוז איז נאך זעכצן טעג פון תמוז ס'טייטש ביז שבעה עשר בתמוז מלו להו ארבעין יומין דהוה בהר ובשבסר בתמוז נחית ואתא ותברינהו ללוחות האבן מיר די גאנצע פֿערציק טאג ס'טייטש פון ז' סיוון ביז שבעה עשר בתמוז איז פֿערציק טאג און דעמאלטס טאקע איז געווען שבירת הלוחות אלא רבי יוסי הגלילי דאמר ששה דפרישה וארבעין דהר עד עשרין ותלת בתמוז לא איתבר לוחות ס'טייטש לויט רבי יוסי הגלילי חוץ פון די פֿערציק טאג איז משמע איז געווען נאך זעקס טאג פון פרישה וואס טייטש ז' סיוון האט זיך אנגעהויבן זעקס טאג פון פרישה און נאר נאכדעם די נעקסטע טאג האט זיך אנגעהויבן די חשבון פון פֿערציק טאג און ממילא קומט אויס אז הערשט כ"ג תמוז איז משה רבינו אראפ נאך די פערציג טאג און צובראכן די לוחות, שטימט דאך נישט מיט די משנה, ענטפערט די גמרא, אמר לך רבי יוסי הגלילי, ארבעין דהר בהדי ששה דפרישה, אז רבי יוסי הגלילי קען ענטפערן אז די פערציג טאג איז כולל אין זיך די זעקס טאג פון פרישה, און ממילא ווייטער די זעלבע חשבון ווי רבי עקיבא, אז די חשבון הייבט זיך אן פון ז' סיוון טאקע, מיט נאך פערציג טאג שבעה עשר בתמוז איז צובראכן געווארן די לוחות. זאגט יעצט די גמרא, אמר מר, האמיר געזען אין די ברייתא די שיטה פון רבי עקיבא, אז דא שטייט ויקרא אל משה, איז משה וכל ישראל עומדין, וואס טייטש אז אוודאי גייט ארויף אויף גאנץ כלל ישראל ווי רבי עקיבא האלט? נאר וואס דען, לחלוק כבוד למשה ווערט עס גערופן ויקרא אל משה, זאגט די גמרא, מסייע ליה לרב אלעזר, האמער א ראיה צו רב אלעזר, וואס רב אלעזר האט געזאגט דאמר רב אלעזר ויקרא אל משה משה וכל ישראל עומדין ולא בא הכתוב אלא לחלוק לו כבוד למשה, טאקע אזוי ווי רבי עקיבא האט געזאגט, פרעגט אבער די גמרא, מיתיבי פון א צווייטע ברייתא, שטייט אין פסוק, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו, מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הכרובים וידבר אליו, אז משה רבינו האט געהערט די קול מדבר אליו, זאגט די ברייתא, קול לו, שטייט נישט קול לו, נאר קול אליו, שטייט אנשטאטס דעם קול שטייט קול אליו, וואס לערנט מען ארויס פון דעם, משה שמע וכל ישראל לא שמעו, אז נאר משה רבינו האט געהערט די קול מדבר אליו, און נישט גאנץ כלל ישראל. און ממילא שטעלט זיך די קשיא, אויב אזוי, דאס וואס שטייט ויקרא אל משה זאל מען אויך זאגן אז נאר משה רבינו האט געהערט און נישט כלל ישראל? ענטפערט די גמרא ניין, איין תירוץ זאגט די גמרא לא קשיא הא בסיני הא באוהל מועד, ס'טייטש ביים בארג סיני, גאנץ כלל ישראל איז דארט געווען, האט יעדער געהערט, מה שאין כן די פסוק וואס מ'האט יעצט געברענגט, דאס גייט ארויף אויפן אוהל מועד, אין אוהל מועד טאקע האט נאר משה רבינו געהערט, ואיבעית אימא, א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא, לא קשיא הא בקריאה הא בדיבור, ס'טייטש אוודאי ביי ביידע פלעצער האט גאנץ כלל ישראל געהערט, נאר וואס דען, ביי מתן תורה האט מען אלעס געהערט, אבער ביים אוהל מועד האט כלל ישראל געהערט אז דער רבונו של עולם כביכול רופט משה אריין אין אוהל מועד, אבער נאכדעם די דיבור אליין אינעם אוהל מועד וואס דער רבונו של עולם כביכול האט גערעדט מיט משה, דאס טאקע האט נאר משה רבינו געהערט און כלל ישראל נישט געהערט. זאגט די גמרא ווייטער, רב זריקא רמי קראי קמאי דרב אלעזר, רב זריקא האט געפרעגט א סתירה פון צוויי פסוקים צו רב אלעזר, ואמרי לה, ס'דא וואס זאגן אז אמר רב זריקא, רב אלעזר רמי, אז רב זריקא האט נאכגעזאגט, א קשיא פון ר' אלעזר, וואס איז די קשיא? כתיב שטייט אין פסוק ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן, די פסוק זאגט דארט ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן, אז א ענן א וואלקן האט צוגעדעקט די אוהל מועד, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן, אז משה רבינו האט נישט געקענט אריינגיין אינעם וואלקן, וכתיב, און פון דעסטוועגן שטייט אין פסוק האבן מיר פריערט געזעהן ויבוא משה בתוך הענן, אז משה רבינו איז יא אריין אינעם ענן וואס איז געווען אויפן הר סיני, איז משה רבינו האט יא געקענט אריינגיין אין ענן צו נישט? נאר וואס דען, מלמד מוז מען זאגן פון דא לערנט מען ארויס שתפסו הקדוש ברוך הוא למשה והביאו בענן, אז דער רבונו של עולם כביכול האט אנגעכאפט משה און אריינגעברענגט אינעם ענן אינעם וואלקן אויף הר סיני, און אזוי האט ער געקענט אריינגיין, אבער בדרך כלל האט ער נישט געקענט אריינגיין אינעם וואלקן. דבי ר' ישמעאל תנא, אין בית מדרש פון ר' ישמעאל האט מען געלערנט א ברייתא א צווייטע תירוץ, אז נאמר כאן בתוך ונאמר להלן בתוך ויבואו בני ישראל בתוך הים, אז כלל ישראל איז אריין אינעם וואסער דארט ביים קריעת ים סוף, איז מה להלן שביל, אזוי ווי ווען כלל ישראל איז אריין אין קריעת ים סוף איז געווען א שביל, אזא דרך אינעם וואסער אז כלל ישראל זאל קענען גיין, דכתיב והמים להם חומה, אזוי ווי שטייט אז די וואסער האט זיך צושפאלטן אויף ביידע זייטן, און ס'איז געווען א שביל אינדערמיטן, אף כאן, די זעלבע זאך דאס וואס שטייט ויבא משה בתוך הענן איז אויך שביל, די רבונו של עולם כביכול האט געמאכט א שביל, און אזוי איז משה רבינו אריין אינעם ענן אינעם וואלקן, זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק ויקרא אל משה וידבר, למה הקדים קריאה לדיבור, פארוואס קודם ויקרא נאכדעם וידבר, נאר לימדה תורה דרך ארץ, שלא יאמר אדם דבר לחבירו אלא אם כן קורהו, א מענטש זאל נישט זאגן עפעס פאר זיין חבר, נאר טאמער ער רופט אים זאל אים קודם רופן זאגן וויל רעדן מיט אים נאר נאכדעם רעדן, מסייע ליה לרב חנינא, דאמר רב חנינא לא יאמר אדם דבר לחבירו אלא אם כן קורהו, זאגט די גמרא נאך א דרשה שטייט אין פסוק דארט ווייטער וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, און וואס מיינט דער לאמור צו זאגן, אמר רב מסיא בר בריה דרב מסיא משמיה דרב מסיא רבה, מנין לאומר דבר לחבירו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו לך אמור, פון וואו ווייסט מען אז איינער זאגט עפעס פאר זיין חבר, טאר נישט זיין חבר עס נאכזאגן פאר א צווייטן ווי לאנג די ערשטע חבר געבט אים נישט רשות דאס צו זאגן, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, לאמור איז צוזאמגעשטעלט פון די ווערטער לא אמור, וואס טייטש זאג עס נישט איבער פאר א צווייטן, אזוי לערנען טייל מפרשים, אנדערע ראשונים ווילן זאגן אז פארקערט, אז דער רבונו של עולם האט אים געזאגט לאמור ער זאל עס יא איבערזאגן, און זעט מען אז מען דארף האבן רשות איבערצוזאגן, ווייל אן רשות טאר מען נישט איבערזאגן א זאך וואס א חבר האט פאר איינעם פארציילט.